גוט מועד אלע מועד ציקערסטו פאר טיר איין וואלט איך נישט געוויסט צו איך זאל קענען מאכן א שיעור אדער איך מוז מאכן א שיעור וואס ס'איז פיקוח נפש ווייל מען טרינקט און מען געבן די קינדער צו טרינקען עס וועט ארויסקומען די ארגסטע חרבנות און נאך ס' איז נישט קלאר ארויסגעקומען א צען אדער פופצען מינוט פאריגע וואך פונעם שיעור ווייל דער סמך מם לייגט זיך אויך אריין סאו וויל איך איבערלייגן

קען זיין ס'האט צו טון מיט דיינע ענינים. אויך וויל איך זאגן פארן עולם. זייער א וויכטיגע זאך. איך בין דא געווען יום טוב יום הקדוש אין צפת, און עטס עטס געוואלט הערן ווי איך בין מסביר אז מ'האט מיך ארויסגעווארפן דא פון דעם הרב ערנסט פון זאסמעדריש, נישט דער רב אליינס, נאר די יוצא משרתים, איינער פון זיינע זין האט געשיקט א מעסעדזש, בקיצור אזוי האט מען מיר איבערגעגעבן, ווייל ער איז אן איידעם פון מענדל דעם ווילדן, דעם צעווילדעוועטן האן פון גיבערס. איז במילא זאגט ער איך האב אראפגעברענגט זיין משפחה ווייל ס'איז געווען די פרשה פון טווערסקי וואס האט מאנס געווען פופציג אדער זעכציג וויזשניצער בחורים האט מיט זיי געלערנט פרייוועט פאר פופציג זעכציג דאלער א שעה און ער פלעגט גיין מיט זונות משה טורנער פלעגט אים טראגן און ער פלעגט גיין מיט א ראגעבויגן היטל מיט א קורץ רעקל בקיצור ביז איינער האט אים דערקענט ס'גוט למעשה האט אים ר' מאטעלע געגעבן א טשענס וואס איז געווען א שיינע שטיק שאין כמוהו ווייל ווי האט מען אים געמעגט געבן א טשענס צווישן בחורים געזעסן דארט נאך צוויי צוויי דריי יאר. ביז נאכדעם האט מען אים געמוזט אפגט'ן, האט חתונה געהאט, נאכדעם האט זיך פון די צווייטע פרוי געגט, ער איז א רחמנות, ער איז א סעקס פריק, איז בקיצור, דער איז דער טווערסקי וואס זיין טאטע רופט זיך טשערנאבעל רבי אין בארא פארק, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה איז אזוי, מ'איז זייער ברוגז אויף דיר, האט ער מיר געזאגט, טוט זיך דארטן א מלחמה צווישן טאטן און זון, דער אמת איז, די אלע וואס האבן מיך פיינט, איז דא א גוד ריזען פאר איט, און איך פארשטיי זיי, ווייל זיי ווילן אז די חזירים זאלן בלייבן.

למשל ווען דער רבי איז א חזיר דארף מען דאך אים אויך מעביר זיין אז דער רבי האט א זון און מיין חבר ישראל מאטעלע האט א זון ישראל דארף מען אים אויך שטעלן אויפן פלאץ דאס מיינט נישט מען מוז זיך לאזן פון אים ער האט אפגעהארגעט גענוג וויזשניצער בחורים און א פרוי בהריון אויך האט ער געטאטשט סאו דאס זענען זאכן וואס דער עולם זאגט דו ווען וואלסט נישט רעדן אויף רבנים וואלסט דו אזוי מצליח געווען.

איך האב ענק שוין געזאגט אסאך מיט די מעשה עניוועי ער איז אין דזשעיל יעצט סאו ס'האט אים זייער געפרייט ווייל איך האב אים געזאגט אז אונז האמער נישט קיין פראבלעם מיט פעדעפעלס אונז האמער א פראבלעם מיט רבנים זאג איך ווייל זיי לייגן אין חרם זיי מיינען זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן זאג איך אים איך וויל אז דו זאלסט זיין דער ערשטער פראנט ראנער אין ארץ ישראל זאלסט עפענען א ועד וואס זאל נאכקוקן פאר די רבנים און זיי ארויסווארפן און טראגן אין דזשעיל איך האב אים געגעבן אז אונז האמער הונדערט זיבן רבנים וואס האלטן אז מען דארף נישט גיין

מיין טאטע האט דאך געמאכט א שיינעם ספר פאר בחורים און אלעס מסביר געווען פונקט אזוי ווי איך רעד, נאר מען האט עס פארברענט און דו האסט דיך צוגעשטעלט צו די לינקע זייט. נאכדעם זעה איך אז ס'איז דא דא א צעטל אז ס'איז דא איך ווייס נישט וויפיל מוסדות פון חסד לאברהם, איינס איז רכסים זאג איך, כ'קען נישט אהינפארן אריבער און נאכקוקן, איינס איז ווי זיי זאגן מירון, ס'איז דארטן דא א דארמעטארי מיט א תלמוד תורה, ס'איז שקר מוחלט, ס'איז שוין צוגעשפארט דריי פיר אדער פינף יאר וואס איך ווייס, ס'איז נישט דא גארנישט, זייט הערשל וועבער האט אויפגעהערט צו געבן געלט האט מען זיך צוגעשפארט. און הרש לייב האט אויך אויפגעהערט צו געבן געלט ווייל דער אהרן שטערן האט אים געזאגט, דאס איז משפחת השר חיש שטערן, ביי אונז הייסט ער יצחק שטערן, דא הייסט ער אהרן שטערן, ער איז אן איידעם ביים סקולענער רבי'ן, און זיין פרוי הייסט למד שטערן, איך ווייס נישט די ערשטע נאמען, ס'איז מיר נישט קיין חילוק, ס'איז אונטערגעשריבן אז זיי האבן מוסדות, אפאר הונדערט מוסדות, זיי האבן גארנישט, ס'איז א פאקעט מאני, איך ווייס וואס זיי האבן, אויף פיפטי פארט סטריט און טירטינט עוועניו האבן זיי אזא ריזיגן בילדינג.

און אפילו בחורים מעגן אויך נאר גיין מיט עלטערן. אז דו'סט פאלגן איז גוט, אז נישט איז דאך מה לעשות, ס'איז א שטאטישע מקווה, דו'סט אויסזען אזוי ווי מען זעט אויס היינט אין אמעריקע, די אלע וואס האבן נישט געפאלגט. אבער איך האלט נישט ביי גיין צו אים פרייוועט, ווייל ער וועט נאך מיינען איך וויל אים עפעס, איך ווייס וואס, ער זאל מיך צוריק נעמען, ניין ניין ניין, כ'האב געהאט ברוך השם א פיינעם יום טוב מיט די אינגעלייט וואס מען האט ארויסגעווארפן פון ברסלב, מען האט געמאכט א ספליט, פערציג אינגעלייט וואס שרייען איך זאל קומען בלייבן דא ווערן זייער רב. אַז זײ האָבן נישט קײן רבֿ, זײ זענען אַזױ צופֿרידן. כ'האָב געראַטעװעט איבער הונדערט פֿופֿציק פֿון זײערע קינדער פֿון דעם חזר, קנעפּלמאַכער. באָט עניװעי, איך װיל נאָך זאָגן פֿאַר לעזער ערנסטער, איך האַלט נישט בײַם געבן קײנעם קײן פּרײװעט לעקטשערס. כ'בין זיכער זײַן משפּחה הערט אױס דעם האָטלײַן. יעדער װײס װאָס איך זאָג. ער זעט דאָ אין בית-מדרש, און.

ווייל איך ווייס אז אכציג פראצענט קען מען מברר זיין אז ס'איז אמת, אזוי זאגט יענער. סאו בקיצור, דאס איז א מורא'דיגע געווינס אז זיי אלע הערן אויס און זיי ווייסן, זאלן זיי איבערגעבן דעם רב. די מקווה איז א זאך וואס דאס איז די ערגסטע זאך פאר כלל ישראל וואס איז דא, ווייל אז א גוי וויל כאפן א קינד מוז ער אים ערגעץ וואו אויסצוטוהן די הויזן, ער קען אים נישט אויסטוהן אינמיטן די גאס מוז ער אים ארייננעמען אדער אין א קאר אדער אין א שטוב. נאר אז ער קומט אין די מקווה האט ער דאך נישט די הויזן מיט די אונטערהויזן און ער איז גרייט פאר משכב זכר. הער אויף פון דעם לעזער, א מעגל סגור מוז זיין און מען זאל האבן א קאנטראל, אינמיטן טאג זאל זיין די מקווה צוגעשפארט נאך אכט אדער ניין ביז דעם אנדערן אינדערפרי, און ס'זאל זיין א משגיח ווען מענטשן גייען. יא, יעצט וועל איך גיין ווייטער. איך ווייס נישט ווער ס'געדענקט נאר מיט בערך א צוויי חדשים צוריק האב איך געזאגט, אז ס'איז דא א ראש ישיבה וואס ער האט געזאגט ס'איז אים שוין נמאס צו שלאפן מיט די בחורים יעדע נאכט און יעדע נאכט מיט א צווייטן בחור און ער האט רעזיגנירט האט יעדער אנגעהויבן צו לאכן דעם משוגענעם נאכן וועלכע ראש ישיבה גייט עס זאגן? דער אמת איז ווען איינער איז אזוי קראנק און ער פילט אז ער איז קראנק זיין לעבן ווערט אים אויך נמאס מיין נישט אז זיין לעבן איז זייער מסודר בפרט נאך ער איז א יונגערמאן איך מיין א יונגערמאן א מידל עידזש וואס ער האט א ווייב מיט קינדער מיט א פעמילי, זיין לעבן איז אויכעט א טאטעל מעס. איז למעשה האב איך ענק דאס געזאגט אויפן האטליין מענטשן האבן מיך אפגעקאלט איר ווייסט דאך די רעגעלע מען קאלט אפ מען באליידיגט מען זאגט אריין עניוועי היינט האט מען אים איינגעזעצט היינט האט מען אים איינגעזעצט ער גייט זיצן ביז דינסטאג און ער גייט דורך א משפט א בחור איז געקומען פאראויס און ער האט געזאגט דו ווילסט ברענג איך דיר נאך פופציג בחורים, איך האב עדות האב איך גענוג, ווי האט יענער געזאגט עדות האב איך גענוג. די ישיבה איז אין די געגנט וואס הייסט חשמונאים. דער מענטש הייסט שטיינהארטער, ער איז אברהם משה שטיינהארטער, ער איז דער וואס ער איז א ברודער פון דעם שטיינהארטער וואס דער בעלזער רב שיקט צו אים, און ער איז אויך זיך מטפל מיטן בעלזער רב'ס זון, ער געבט אים אויך טערעפי, ארמאטכע, און האב איך אויך א פגוע. איז על כפנים, דא האלט מען שוין יעצט, ס'איז שוין געווארן א מאוומענט פארווארד ברוך השם, יא דא אין ארץ ישראל זעצט מען אויך איין, כ'וועל ענק זאגן אי"ה נעקסטע וואך, וועל איך ענק אי"ה זאגן וואס כ'האב געהאט היינט אן אסיפה מיט רבי שמואל אליהו די רב הראשי פון צפת, עס איז ממש נישט צום גלייבן וויאזוי די רבנים זענען געפארן שלעכט און היינט טרייען זיי אלע צו פארן גוט, האט מיר געזאגט וואסערע מסירת נפש ער האט געהאט ער זאל ארויסגיין קעגן דעם עזרא שיינבערג ווייל ער האט צוויי הונדערט תלמידים זיי וואלטן אים באווארפן מיט שטיינער, ווייל למעשה האבן זיי אויך געוואלט ס'זאל זיין גוט און זיי געגאנגען און זיי האבן ארויסגענומען אלע זייערע פיקטשערס וואס זיי האבן געהאט פון אים אויף די חתונה מיט אלע זיינע ספרים זיי האבן עס פארברענט און זענען געזעסן שבעה נאך אים.

קען נישט לעבן יעדער אויבערשטע גוט. פון די ישיבה זענען געקומען נאך בחורים פארווערד, ס'איז דא נאך א ראש ישיבה וואס מ'האט איינגעזעצט, האלט מען שוין ביי צוויי רבנים וואס מ'האט איינגעזעצט, אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן, נאר אויף יענעם האט דער לויער געזאגט אז די ישיבה האט געוואוסט דערפון און מ'האט אים ארויסגעווארפן גראד נאכדעם, אבער דעם גאנץ גרויסן ראש ישיבה שטיינהארטער אים האט מען געלאזט, פארוואס? הא? ווייל מ'האט געמיינט ס'וועט נישט ארויסקומען, עניוועי. כ'וויל ענק דערציילן נאך א מעשה. ווער ס'געדענקט, מיט בערך אנדערטהאלבן יאר צוריק האב איך פארציילט א מעשה פון א רב פון די פייוו טאונס, ער הייסט דוד וויינבערגער, ער האט געוואוינט מיט פרויען און ער האט מודה געווען און ער האט געשריבן א בריוו אז ער וועט קיינמאל מער נישט זיין קיין רב. נו, איז ער געפארן אויף ארץ ישראל און זיך באזעצט דארטן ווי די אלע אמעריקאנער באזעצן זיך דארטן אין הר נוף, על כל פנים, ס'איז דורכגעגאנגען א יאר, א יאר און א האלב,

ס'קען זיין ער וועט מצליח זיין אין טאמער ס'איז דא א שול וואס הייסט בית שמחת תורה. ווי ס'איז געיס און לעסביענס, ער קען מאכן אזא שול ווי מ'וועט וואוינען מיט אן אשת איש, ס'איז שאלה נאר ווער ס'וועט גיין צו אים, סאו עניוועי, פונקט ווי אונז האבן נישט קיין מנוחה, די אלע וואס זיי פייטן, אזוי האבן נישט קיין מנוחה די אלע חזירים אויך נישט, און דאס איז א מורא'דיגע סטעפ פארווארד. און די זעלבע איז דא יעצט מ'האט איינגעזעצט די צוויי ראשי ישיבות, ס'פארט, ס'פארט גוט ברוך השם.

בקיצור ס'איז דא פרויען וואס זאגן אז ער האט געטאטשט אויכעט, ס'איז געווארן לעבעדיג. למעשה ס'איז געווען א באורד מיטינג אז מ'גייט אים ארויסווארפן, למעשה איז די כתובה זייער גרויס ווייל ער האט נאך אפאר יאר ביז רעטייערמענט, איז ער געבליבן, איז די גאנצע קאנגרעגעישן כמעט זענען אוועקגעגאנגען, ס'איז געווען א וואוט טערטי פאר טו עיט מ'זאל אים אויסקויפן דעם קאנטרעקט אבער ער האט ריפיוזד, סאו בקיצור דער עולם האט זיך אויפגעהויבן און איז ארויסגעגאנגען. ער וועט אויך נישט האבן קיין מנוחה. יעצט איך האב ענק פארציילט פון איינעם יונה וויינבערגער געווען א בר מצוה טיטשער. אין פלעטבוש. האט ער אפגע'חזיר'ט קינדער. למעשה א נאכט פאר ער מ'האט אים געדארפט אויספיקן האט מען אים געגעבן זעהט אויס פונעם די עי'ס אפיס א סיגנעל ער זאל לויפן. איז ער געלאפן אויף ארץ ישראל. בקיצור מ'איז אים נאכגעלאפן מ'האט אנגעהויבן צו שרייבן בריוון אז מ'זאל וויסן אז דארטן איז יענע יענע חתונה ער איז א חזיר. בקיצור האט ער אויך נישט קיין מנוחה. ער געמאכט אן עליה אפיציעל פון נפש בנפש, זיי האבן געגעבן געלט דארטן עולה צו זיין, אזוי איז ער געוואויר געווארן וואסערע א חזיר ער איז, איז ער געגאנגען קודם ער גע'סו'ט יענקל האראוויץ דער פון מאנסי ווייל ער האט דארטן מודיע געווען אין הר נוף אז ס'איז א געהעריגער חזיר, און אויכעט ווייל מען האט געשריבן א בריוו צו די אינטיריער מיניסטרי, בקיצור ס'איז געווארן לעבעדיג. עניוועי, איז ער סוט טאקע, ס'איז זייער פיין, אבער אן די אדער הענד, ס'וועט אים נישט העלפן קיין סאך. די ארץ ישראל'דיגע זענען שוין קאנווינסט אז זיי ברויכן נישט אלע חזירים. און יעצט האט זיך אויפגעמישט אברהם מאנדראוויטש'ס פרשה, ס'האט זיך אויפגעמישט נאך אסאך פרשות, און אוודאי, אונז האבן מיר אויך אריינגעגעבן פרשה. ס'האט זיך אויפגעמישט די פרשה פון דעם משה אלי' טייטלבוים.

אזוי ווי דער חזיר שמשי וואלצער פון קאנאמירסק און אזוי ווייטער. געוואלט צולייגן ס'איז יעצט אריינגעקומען וויכטיגע נייעס. ס'איז דא דער ראש ישיבה דעם וואס מ'האט יעצט איינגעזעצט אברהם משה שטיינהארט עה, איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, בין יעצט געוואויר געווארן פון אינסייד אינפארמעישן אז מ'איז געווען ביי יעקב מאיר שעכטער און. ער האט אים צוגעזאגט אז ער וועט מאכן זיכער אז די בחורים וועלן נישט מיטארבעטן מיט די פאליס. וואס איך האב אויף דעם זייער אסאך זאכן צו רעאגירן. די ערשטע זאך איז, מיט וואס א רעכט האט ער דאס צו טון? דער ראש ישיבה האט דאך מודה געווען אז ער האט געוואוינט מיט די בחורים. איך פארשטיי בכלל נישט, איז ער דען נישט קיין ברסלב'ער? ווייסט ער דען נישט אז דער רבי האט אריינגעלייגט יסודות וועגן קדושה וטהרה וואס דאס איז געווען מורא'דיג נאכגעלאזט? ס'איז ממש נישט צו פארשטיין. און נאכדעם וואס האט יעקב מאיר שעכטער געמיינט אז דער עולם האט היינט מורא? דער עולם לאכט היינט פון רבנים, בפרט נאך די פיגועים, סאו וואס האט ער געמיינט? וואס גייט זיך אויסלאזן? און מיט וואסערע רעכט האט ער דאס אפצושטעלן? און מיט וואסערע רעכט האט מען אז דער ראש ישיבה זאל זיך ווייטער דרייען אין גאס? און ווען נישט די פאליס וואס האבן שוין אנגעהויבן נאכצוקוקן, וואלט ער געבליבן ראש ישיבה, ער האט נאר מודה געווען ווייל ער איז שוין געווען אויף צרות, ער האט געהאט א הייסן זיץ אונטער זיך, א האט סיט, און נאכדעם. מען קוקט אן די ישיבה וואס האט ארויסגעגעבן בחורים זענען אלע געשטיצטע בערד מיט געשניטענע בערד און זענען אלע נעבעך זענען אזוי צו צוקראכן און צו צולאזן, וואסערע מין רעכט איז דאס צו זאגן אז מען וועט נישט צולאזן מען זאל מיטארבעטן מיט די פאליס? בושני ממך יעקב מאיר שעכטער, דו ביסט פון די גרעסטע מנהיגים פון ברסלב? שעים אן יו! מען טאר נישט גיין אין דיינע ד' אמות טאמער ס'איז אמת. כ'מיין כ'האב אינסייד אינפארמעישן, ס'איז עז טרו עז איט קען בי. אזא שאנדע, די רבנים פלעגן אמאל טון אזוי, זיי האבן אלעס געהייסן באהאלטן, און היינט באצאלן זיי א פרייז. איך בעט זיך, סטעפ אוועי פראם דיס, קומט מען נבלות, זאגטס אנטשולדיגט, גייט צו א צווייטן. ווען מ'איז געקומען צו משמרת הצניעות אין ווילימסבורג, פלעגט ער זאגן גיי צו נחום ראזענבערג, זיי האבן נישט געוואלט אריינלייגן די הענט אין קאלט וואסער און זיי האבן געמאכט געלט אלע יארן, איך האב זיי אנגעפיפן, איך האב נישט געהאט מיט זיי גארנישט. אבער רבנים טייערע לערנטס ענק אויס ס'איז דא פיגועים און יעצט קען מען דאס נישט מער צולאזן, יעקב מאיר שעכטער ביי מיר ביסטו אן אפגעפרעגטער מענטש און דו זאלסט נישט פארקויפן מער ר' נחמנ'ס תורות גארנישט ווייסט פארוואס? ווייל דו ביסט א פעיקער און א בלאפער און איך האב דיר צו זאגן גרויס נייעס ביי מיר ביסטו דער זעלבער שייגעץ ווי לעיזער בערלאנד דער חילוק איז נאר אז דו האסט קען זיין נישט געטוהן אזאלכע שייגעצעריי ווייסט שוין היינט בין איך שוין נישט זיכער אויף קיינעם אבער לאמיר זאגן אז דו האסט נישט געטון דאס בעקן דעם חזיר איז מקבל שכר כיוצא בו ביסטו די זעלבע בעל עבירה. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס כ'בין יעצט געוואויר געווארן. לאמיר יעצט צוגיין צו די וואכעדיגן שיעור וואס דאס איז פאר הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה, שבת בראשית. כ'האב מיך געוואלט זאגן אז יעצט איז א צייט פון הייס שכרות און איך זאג שוין לאנג. מען טאר נישט מאכן קיין קידוש אויף קיין וויין, און מען טאר נישט טרינקען קיין ברוינפן, פאר די קינדער דארף מען געבן נישט מער ווי אביסל גרעיפ דזשוס, מער פון דעם ברויכן קינדער נישט האבן, און ווער ס'געט און ער געוויינט זיי צו מאכט א גרויסן מיסטעיק, קודם ער געוויינט זיי צו דאס איז זייער נישט געזונט, און נאכדעם דו ווייסט נישט אין וואסערע מצב דיין קינד איז, ס'קען זיין דיין קינד איז שוין אין א מצב ווי ער איז פול מיט דראגס, דו ווייסט נאר נישט, איז במילא דראגס. מיט וויין אינאיינעם און מיט ברוינפן קען אים אראפהרג'נען אויף טויט. סאו מען דארף וואטשן און ס'דא מענטשן וואס האבן ליב צו געבן פאר די קינדער צו טרינקען און אין אלע שילן ברענגט מען אלע מיני געטראנקעכצער, יו העוו טו בי ווערי קערפול, ס'איז שמחת תורה אבער שיכור'ן מוז מען נישט. פורים האבן אונז א פראבלעם ווייל אין שולחן ערוך שטייט אז מען זאל טרינקען אבער שמחת תורה האבן אונז נישט דעם פראבלעם ווייל ס'שטייט נישט מען זאל טרינקען. איז למעשה דארף מען פורים זוכן היתרים אז מ'זאל נישט מוזן טרינקען און רבנים האבן שוין אונטערגעשריבן אז מ'מוז נישט, אבער צו געבן פאר די קינדער סתם שמחת תורה איז זיכער נישט גוט, און עס איז אפילו דער מענטש אליינס דארף אויך נישט טרינקען ווייל מענטשן האבן היינט א שווערע צייט מיט פרנסה און מיט שידוכים מיט קינדער און מיט אנדערע זאכן, מען געוויינט זיך צו צום ביטערן טראפ קען מען בלייבן דערביי אבער עס איז זייער נישט גוט. כ'האב נישט געטראכט צו מאכן א שיעור יעצט, אבער כ'מוז רעדן, ווייל איך זעה אז ווי מער מ'רעדט העלפט עס, כ'זעה דער עולם געבט אבאכט. יעצט איז ווידער נישטא קיין חדר, ס'וועט נישט זיין קיין חדר, הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה, חול המועד'יגן קען מען נישט גיין מיט די קינדער ווייל ס'איז ימים טובים, דארף מען ווידער וואטשן אויף די קינדער, מ'דארף זייער געווארנט זיין ווי די קינדער גייען א גאנצן טאג ביז זיי דאווענען. ווען די עלטערן לייגן זיך שלאפן, זענען אויף געווען הושענא רבה א גאנצע נאכט, זאלסט וויסן איין זאך, מען מוז וואטשן די קינדער, די מצב איז נאך אסאך ארגער דא אין ארץ ישראל ווי איך האב געמיינט, און די רבנים פראבירן נאך צו טוהן כל דבר אסור אז ס'זאל נישט ארויסקומען, און אונז גיימיר זיך נישט לאזן פון זיך. יעצט ווען מען נעמט דעם לולב מיטן אתרוג, מיט הדס מיט די ערבות, איז דעם ערשטן טאג איז עס א מצוות עשה דאורייתא,

און מיט דעם איז מען מקיים א מצוות עשה מן התורה, פון ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, אדער שאל אביך ויגדך וזקניך, און אויך א מצוות לא תעשה פון לא תסור מן הדבר. ס'איז דא א גרויס א דיק ספר וועגן מנהגי ישראל, ברענגט ער נאך אסאך שיטות פון די ראשונים פארוואס מען מוז מקיים זיין מצוות עשה דרבנן. ס'אלץ געבינדן מיט א דאורייתא. יעצט די אנדערע טעג, נישט דעם ערשטן טאג. איז די גאנצע נעמען די ד' מינים נאר א זכר למקדש, און ס'איז אינגאנצן א דרבנן, וועגן דעם איז דא אסאך זאכן וואס ס'פעלט נישט אויס ביי די אנדערע טעג ווי ס'פעלט אויס ביים ערשטן טאג. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט, אין ארץ ישראל אין ווי ס'הייסט ירושלים במקדש, דארטן איז די גאנצע זיבן טאג דארף זיין די אלע הידורים אז ס'איז מן התורה. יעצט אין די שול וואס איך פלעג דאווען איז אשכנזישע שול, און זיי. האבן געשאקלט אנדערש ווי אונז. לויט מחבר איז זיי טוען אזוי ווי דער מחבר זאגט, איז מאכט מען מזרח, אייביג מאכט מען פארנט קודם, נאכדעם דרום איז די רעכטע זייט, כל פינות שאתה פונה לא יהיה אלא דרך ימין. נאכדעם איז מערב, צוריק צוועגס, נאכדעם איז צפון אויף די לינקע זייט אויף די אנדערע זייט ארום און ארום, קיצור מען גייט ארום, מזרח, דרום, מערב, צפון. נאכדעם גייט מען אויבן, מעלה און מטה, און די על פי אריזל אדער אזוי ווי איך פלעג ווען איך פלעג דאווענען אין אנדערע שילן, פאר איך האב געדאווענט דארט ווי איך דאווען, איז מאכט מען דרום, צפון, מזרח, מעלה און מטה, אויבן און אראפ, און מערב און צו צו די בעק. יעצט איך וויל ענק זאגן זעהר א שיינעם רמב ם וואס די רמב ם זאגט אין די הקדמה צו פירוש המשניות. זאגט דער רמב ם מיט דעם לשון, ואזכיר כאן יסוד גדול, איך גיי דא מזכיר זיין א גרויסן יסוד, שכל הפירושים המקובלים בידינו מפי משה רבינו, די אלע פירושים וואס אונז האמיר מקובל פון משה רבינו, אין בהם מחלוקת כלל, האמיר אונז נישט אין דעם קיין שום מחלוקת, למשל וואס די גמרא זאגט אין מסכת סוכה דף לב עמוד ב',

ציט זיך אזוי ווי א נחל, ס'איז נישט רינדיג און ס'ציט זיך, און די מויל איז גראד, און אויכעט די קנה איז רויט. יעצט אויף דעם שטייט שוין אז די סארט איז אז ס'ווערט רויט אפילו ס'יעצט נישט רויט, אדער ווייל די זון האט געקלאפט דערויף, אבער דאס האמיר מקובל איש מפי איש, אין די זאכן איז נישט דא קיינמאל קיין שום מחלוקת זאגט ער.

נאכן חטא פון אדם הראשון אמאל אז דער אייבערשטער באשאפן דארט האט ער געוואלט אז אלע ביימער זאלן אויכעט האבן א גוטן טעם, אן עפל בוים זאל טעיסטן ווי אן עפל, נאר אזוי ווי ער האט געזינדיגט האבן זיך אפגעטיילט די גוטע טעם איז אריין די פירות און די איבריגע געבליבן אין די ביים, און דא ביי פרי עץ הדר ביי אן אתרוג בוים איז די טעם פונעם האלץ און די פירות געבליבן די זעלבע, רבי לוי אומר פרי עץ הדר שדר באילנו משנה לשנה, דאס מיינט געווענטליך א פרי ווערט רייף,

ואין כל ספק ומחלוקת בזה, ס'איז נישט קיין ספק אדער מחלוקת אלא שחקרו על ההוראה שיש במקרא, זיי האבן חוקר געווען וויאזוי מ'לערנט דאס ארויס פון פסוק, לפירוש המקובל הזה, לויט דעם פירוש וואס איז מקובל אזוי, וכך היא למידותם על ההדס, אזוי ווי ס'שטייט אין מסכת סוכה דף לב עמוד ב', ענף עץ עבות שענפיו חופין את עצו, און זאגט אונז דער רמב ם דא א גרויסן יסוד. ס'דא זאכן, כ'מיין, וואס האט אנגעהאלטן פון ווען משה רבינו געווען, וואס דאס האט מען מקובל דור מדור, צו דעם דארף מען נישט קיין שום ראיה און קיין שום לימוד, מ'מאכט א סימן, מ'ברענגט א ראיה אלס להגדיל תורה ולהאדירה, אבער קיינער קען זיך נישט קריגן אויף א קבלה וואס מ'האט געהאט די גאנצע צייט. און אזוי שרייבט אויך דער שבלי הלקט סימן שמט.

דו קענסט קויפן פאר טויזענט דאלער אן אתרוג און ביסט נאך נישט יוצא ידי מצוה א צליש אויך נישט יעצט. די אלע אתרוגים וואס מען קויפט היינט, ס'איז דא א גרויסע מחלוקת אין א שטערנבוך דער וואס זאגט אז מען מעג גראבן די טויטע און אונז ווארט מען ווען ער וועט שטארבן וועט מען אים אריינלייגן אויפן הר הזיתים און די אראבער אים אויך אויפגראבן אויב מען מעג דאך מעג דאך יעדער. ער טענה'ט אין זיין ספר מועדים וזמנים אז מען קען נישט קויפן היינט קיין אתרוג ווייל. ס'איז נישט דא קיין פרדס וואס האלט א הכשר. זאגן זיי דאך אז דער חזון איש האט געברענגט פון פוילן ווען ער איז מיטגעקומען האט ער געברענגט אתרוג ביימער. נו יענער אתרוג בוים אין פוילן איז אויך עלטער געווען פונעם חזון איש. עניוועי אונז פארלאזן זיך למעשה אז בדיעבד איז דאך א מורכב אויך כשר. אונז גיימער נאר לכתחילה נישט קויפן א מורכב. בפרט אז איינער וויל מצליח זיין אין ביזנעס זאל ער פארקויפן אתרוגים מורכבים וואס ס'נישט דא צו באקומען. ווייל אלעס איז בחזקת בוודאי בלתי מורכב. יעצט גייסטו אויסגעבן געלט געזונטערהייט, אבער דארפסט דיך רעכענען, האסט א ווייב, האסט קינדער, דארפסט זיי צו געבן צו עסן, אין רמב ם שטייט מען זאל דערפרייען די הארץ פון די צובראכענע און פון די קינדער און די ווייב וואס זיי קוקן ארויס אויף דיר, און זאלסט זיי קויפן א שיינע זאך פאר יום טוב, און ס'איז פונקט אזא גרויסע מצוה צו קויפן א נייעם דרעס אדער א נייע שייטל אדער. א קלייד אדער א נייעם אנצוג פאר דיין זון און פאר דיין טאכטער און פאר דיין ווייב, סאו צולאטערט נישט די אלע זאכן בוודאי, בחזקת, דאס איז אלעס באלאני. נאכדעם, איך בין געווען אין אגאדיר מיט יארן צוריק, כ'האב געבויעט א מקווה פאר ליובאוויטש אין מאראקא, איז געווען דארטן איינער דער וואס האט צוגעקוקט וויאזוי איך בוי אלעס, האט ער מיך געבעטן אז איך זאל. ער נעמט מיך מיט, ער האט א אייגענע פליגער, ער פארט אויף אגאדיר. קיצור, איך בין געגאנגען, איך האב געפרעגט יענעם פונקטליך, זאג מיר, דעם מורכב, דאס איז נישט מורכב? נעמט ער ארויס א קליינע נידל, און ער זאגט מיר, זעסט דעם נידל? דא קען איך אריינשטעכן, קיינער וועט נישט דערקענען א וואך שפעטער אז כ'האב געשטאכן. שטעך אריין א נידל, דאס איז אלעס מורכב. נאכדעם האב איך געטראפן א מורא'דיגע זאך, אז. דארטן איז דא, עס איז דא דא א גרויסע יוניווערסיטי ס'היברו יוניווערסיטי, זיי האבן דארטן אזא זאך וואס דאס הייסט א ספעשל פלענט פאר מורכבים, דארטן איז מען מרכיב זאמען פון מענטשן, זאמען פון חיות, מען מאכט אלע מינע טעסט, פארוואס דווקא דארט? ווייל דארט איז די ארבעט ביליג, איז ממילא איז דא פון היברו יוניווערסיטי א גאנצע בילדינג אפאר שטאק. כ'האב געפרעגט דעם גרעסטן פראפעסאר דארט, כ'מיין ער האט געהייסן קאהן, קאהן, און פרעג איך זאג מיר מ'איז נישט מרכיב דא? זאג איך אים כ'האב געהערט זאגן אין אמעריקא אז ס'איז דא דא וועלדער ווי ס'וואקסט פוסטע וועלדער ווי ס'וואקסט עסרויגים דאס איז דער הכשר פון מאראקאנער עסרויגים, זאגט ער אדוני ס'איז דא א פלאץ אין ארץ ישראל א פיס אוו לענד וואס ס'געהער נישט פאר קיינעם? זאג איך אזאנס איז נישט דא, פרעגט ער מיך און אין אמעריקא איז יא דא? זאג איך אויך נישט, זאגט ער אין מאראקא איז אזוי.

ס'קומען בחורים, לובאוויטשער בחורים פון מאראקא, זיי ברענגען מיט אתרוגים, מיט לולבים, ס'איז א מחיה צו קוקן ווי שיין זיי זענען, זיי זענען אזוי שיין מיט אלע הידורים, אז ס'איז זעלטן צו טרעפן אזעלכע שיינע. איך פלעג אלץ זאגן, ווען ס'זאל זיין דריי טאג פריער וואלט איך געקויפט אלע אתרוגים און איך וואלט עס פארקויפט יעדעס איינע פאר פינף הונדערט דאלער. ס'איז נאך אלץ די ביזנעס אזוי. אה, ר' חיים, ר' זרח, אה, יא. פאר אייך האב איך אוועקגעלייגט סאמטינג ספעשל פלוני נעכטן ס'איז געגעבן פאר איינעם און ער האט עס צוריקגעברענגט ווייל ס'איז חסר און כ'האב עס געגעבן יעצט פארן צווייטן איך פאר יעצט אין ארץ ישראל כדי איך זאל האבן א באמת'דיגן מהודר'דיגן אתרוג כ'מיין צי ער איז מורכב צי נישט איים נאט גאנע גאו אינטו איט ס'אינטערעסירט מיך נישט סאו ס'איז דא שיטות אז ס'איז כשר און כ'קען דאס נישט מברר זיין נאר וואס האב איך געוואלט ס'זאל כאטש זיין כשר מיט אלע אנדערע זאכן ס'זאל זיין כשר ס'זאל האבן א שיינעם גידול.

כ'ווייס נישט וויפיל מצוות ס'ליגט שוין דערין, אזוי דארט אין קאליפארניע זיצן זיי נישט אן די ווייבער חדשים, ווייל די די וואס זיי שניידן די אתרוגים די זענען שוין דארט איך ווייס נישט, די זענען שוין דארט פון נאך פסח, קלויב מען אראפ די ס'פאלט ארויף די בלעטעלעך ס'זאלן זיך נישט צוקלעבן, קען מען זיצן א האלב יאר אליין אויכעט, און אפאר זענען שוין אהיימגעקומען און וואס מ'האט זיי געכאפט וואס זענען געווען אפיציעל מיט די זונות, סאו.

די ערשטע ישיבה וואס מען האט ארומגעטראגן איז געווען די ישיבה אין חשמונאים, וואס דער שטיינהארטער איז געווען דארטן דער רב, עס האט מכשיל געווען די בחורים, קעגן די ישיבה וואס מען האט אנגעטראגן דא אין צפת, וואס מען האט געטראפן נעבעך א בחור אן אמעריקאנער יעצט טויט ער האט זיך גענומען דאס לעבן, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, איך ווייס נישט וואס די סעלושען איז אין אמעריקע פאר א בחור וואס ס'וואנדערט ארום און ער האט נישט קיין ישיבה, אפשר דארף מען אים שיקן ערגעץ ס'דא אפן זיך א חבד ישיבה. און מען לערנט נישט א גאנצן טאג, מען לערנט אביסל לימודי קודש, אביסל לערנט מען זיך צו זיין א שליח, ארץ ישראל איז נישט קיין סעלושען. איך בין ארום געגאנגען דא זוכן, איך האב דורך געווארפן אלע ישיבות, יעדער זוכט נאר מצוינים, און די שוואכע ישיבות ווילן גרויס געלט, און דאס איז נישט די גרעסטע עוולה, אבער די בחורים, די קלייענטעל זענען געפערליך. ס'איז נישט וואס איך האב אמאל געוואלט פארציילט ס'איז געווען א בחור וואס אין אומאן האט ער זיך אויסגעטון נאקעט, און ער האט געוואלט זיך נעמען דאס לעבן, סוף זיין טאטע האט אים אוועקגעשיקט אין א ישיבה אין ארץ ישראל, ס'איז געווען אסאך פרענקען, די פרענקען זענען געפערליכע חברה, נישט דיין אוזנית, זיי זענען די פרענקישע חברה, מען זאגט א פרענק איז א קרענק. בקיצור ער האט זיך געדרייט אין מירון א גאנצע טאג, ער האט צוזאם גענומען געלט, כ'האב געזאגט פאר זיין טאטן, מען האט אים שוין אוועק גענומען פון דארט, ס'איז א אנדערע קלייענטעל, אפילו א שידוך פון אן אמעריקאנער וויט אן ארץ ישראל'דיגן דאזענט ווארק אוט טו גוד, ווייל ס'איז אנדערע מנהגים, עווריטינג איז דיפרענט.